מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשת בשלח, שיחה ג', די דריטע שיחה אויף פרשת בשלח אין חלק כ א, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד נײַן און אַכציק, די שיחה איז א רשי שיחה, די רבי וועט זיך שטעלן אויף א רשי פון היינטיגע פרשה פון פרשת בשלח, די רבי וועט פרעגן אויף דעם א פאר זייער שווערע שאלות, קומט אויס אז די רשי איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס ער רעדט דא וועגן משה רבינו ווען ס'איז געווען ביי די מלחמת עמלק, און די רבי וועט מחדש זיין דארט פשוט נפלא נפלא ביותר. און געוואלדיג געשמאק ארויסברענגען וואס רשי האט דא געמיינט, און ווי מען קוקט אויף דעם ענין פון וואס רשי ברענגט אראפ אז בשביל שנתעצל במצוה ומנה אחר תחתיו נתייקרו ידיו ווי מען וועט לערנען באלד אינעווייניג, די רשי ווערט ליכטיג די גאנצע מעשה מיט דעם ענין פון מלחמת עמלק מיט אלע זאכן, און נאכדעם דער עיקר וואס קומט צו צום סוף איז די הוראה, די פשוט געוואלדיגע הוראה אויף יעדן איינעם ווי מען דארף זיך פירן און מקרב זיין אידן צו תורה ומצוות. אות א'. בסוף פרשתנו, ביי מלחמת עמלק שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער וידי משה כבדים, שטייט אז משה רבינו האט געהאלטן די הענט אויפגעהויבן און זיינע הענט איז געווען געווארן שווער, ס'איז געווען שווער צו האלטן די הענט, און ער איז מפרש, לשון פון רשי, בשביל שנתעצל במצוה, פשוט ווי מ'טייטשט עס אפ, ער האט זיך געפוילט, נתעצל מיינט זיך געפוילט אין די מצוה, ומנה אחר תחתיו, ער האט ממנה געווען יהושע'ן אז ער זאל גיין זיך שלאגן מיט עמלק, איז נתייקרו ידיו, זענען זיינע הענט געווארן שווער, און דערפאר שטייט וואס מ'האט געטון דארטן, מ'האט געברענגט א שטיין און ער האט זיך אוועקגעזעצט און מ'האט אונטערגעהאלטן זיינע הענט, און די גאנצע מעשה וואס ס'שטייט אין סוף פרשת בשלח ווען ס'איז געווען די מלחמה פון די אידן מיט עמלק. דער פירוש וואס בפשטות איז, וואס וויל דא רשי, וואס דער פירוש בפשטות? רשי איז אויסן צו מסביר זיין אז הגם פון דעם לשון וידי משה כבדים, לשון הווה, איז משמע אז דאס איז געווען ביי אים דאמאלס א מצב תמידי, דער לשון איז נישט אז משה רבינו איז געווארן די הענט שווער פון זיצן דארט און האלטן די הענט אויפגעהויבן, אויב אזוי וואלט געדארפט שטיין דער לשון ויכבדו ידי משה, פונעם האלטן די הענט אויפגעהויבן איז אים געווארן שווער, שטייט נישט אזוי שטייט וידי משה כבדים מיינט דאך אז כבדים שוין פון פריערט אויכעט ווי פארוואס דאס פון פריערט זאגט דער רבי מצד מצד זיין זקנה דער רבי ברענגט אראפ דעם אין הערה פיר דעם רלבג דער רלבג זאגט יתכן שהיה גודל הגוף והיה עם עם זה מיט דעם גודל הגוף איז ער געווען זקן איז אים געווען שווער צו האלטן די הענט אזוי, שוין געווען א איד פון איבער אַכציק יאר, איז אים געווען שווער צו האלטן די הענט אזוי, קומט רש י דאס זאגן אז ס'איז נישט אזוי, איז רש י מפרש אז דאס איז נישט אזוי, ס'שטייט וידי משה כבדים, קען איך טייטשן אז ס'מיינט אז ס'איז שוין כבדים פון אלטקייט אדער פון גרויסקייט, זאגט ער ניין, ס'איז איצטער געווארן, איז רש י מפרש אז דאס איז נישט אזוי, נאר ס'איז דעמאלט געשען, ס'איז יעמאלט געווארן, פארוואס? צוליב א סיבה, בשביל שנתעצל במצוה כולו נתייקרו ידיו, ווייל ער האט זיך כ'האב נישט קיין אנדערע ווערטער ווי מ'זאגט נתעצל, ער האט זיך געפוילט אין די מצוה און ער איז נישט געגאנגען אליין, און ער האט ממנה געווען א צווייטן, ווי דער לשון אין רש י איז ומנה אחר תחתיו, איז נתייקרו ידיו. איז כאטש אז ס'שטייט וידי משה כבדים וואס מ'קען מיינען אז דאס מיינט אז ס'איז שוין געווען כבד פון פריער, קומט רש י זאגן ניין, ס'איז יעצט געווארן שווער. און אויכעט די רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס ולהעיר מפירוש רשי ואירא שטייט וזרקו משה וואס איז געקומען דער ענין פון שחין האט משה גענומען די אש און האט עס געווארפן, זאגט רשי וכל דבר הנזרק איז בכח דערפאר קען מען נישט מאכן מיט נישט מיט ביידע הענט, ס'איז אריינגעגאנגען אין איין האנט זיין איז אריינגעגאנגען פון זיינע ביידע הענט און פון אהרן'ס ביידע הענט איז אלץ אריינגעגאנגען אין איין האנט, און מיט ביידע הענט אז מ'ווארפט גייט עס נישט ווייט אז מ'ווארפט מיט איין האנט גייט עס ווייט. זאגט רשי כל דבר הנזרק בכח, און אויכעט אין אונזער פרשה, אין פרשת בשלח שטייט והכית בצור, און רשי ברענגט אראפ מכאן שהמטה היה של מין דבר חזק ושמו סמפירינון, ס'איז געווען נישט סתם א שטעקן פון האלץ וואס ברעכט זיך אדער ס'איז שוואך, ס'איז געווען א מורא'דיגע שטארקע שטעקן, והצור נבקע לפניו, דער שטיין דער צור ווערט צוקלאפט פון דעם שטעקן, ומשמע פון וואס איז עס געווארן צוקלאפט דער דער דער שטיין מען דארף דאך האבן כח אפילו ס'איז א שטעקן פון סמפירינון, משמע שהוא מחמת הכאה בחוזק נוסף לזה שהמטה עצמו היה כבד, איז ביידע זאכן צוזאמען, קומט אויס אז ביי משה רבינו איז נישט געווען דער ענין פון איז נישט געווען דער ענין פון אז ס'איז אלעמאל געווען וידי משה כבדים אז ס'מיינט פון פריער צוליב זיין עלטער אדער די אלע זאכן, ברענגט מפורש ראיות אז נישט אזוי מילא מוז רשי צולייגן פארוואס איז דאס געווען ס'איז יעצט געווארן בשביל שנתעצל דאס וואס רשי וויל זאגן דא זאגט דער רבי מען דארף אבער פארשטיין געוואלדיג געוואלדיג שווער מען רעדט דאך וועגן משה רבינו און רשי זאגט שנתעצל במצוה דארף מען פארשטיין וואס דא איז אין פרשת שמות אויפן פסוק ויהי בדרך במלון ויבקש המיתו, אלע ווייסן באוואוסט די מעשה מ'האט עס ערשט געליינט נישט לאנג אין פרשת שמות, ווען משה רבינו איז געגאנגען קיין מצרים דער אייבערשטער האט אים געהייסן גיין קיין מצרים, איז ער ארויסגעגאנגען און ס'איז געבארן געווארן יעמאלט ביי אים דער אינגל און ער האט נישט געמאכט קיין ברית און ער האט געגאנגען אין מצרים, עס איז געקומען במלון ויבקש המיתו, דער אייבערשטער דער אייבערשטער האט געקומען דער מלאך המוות געוואלט הרג'ענען משה רבינו, פארוואס? ווייל ער האט נישט געמל'ט דעם זון, ער האט עובר געווען אויף די מצוה פון מאכן דעם ברית, אבער משה רבינו האט דאך געהאט א סיבה פאר דעם, ער האט דאך געזאגט אז מאכן דעם ברית און ווארטן דריי טעג וואס מען קען נישט ארויסגיין ס'איז א סכנה, קען איך דאך נישט, דער אייבערשטער האט דאך געזאגט גלייך, מוז איך גיין גלייך, וואס טוט מען, איז ער געגאנגען גלייך און האט עס נישט געטון. איז רש י מפרש דארטן, ויבקש המיתו, לשון פון רש י, למשה, פארוואס לפי שלא מל את אליעזר בנו, ווייל ער האט נישט געמאכט דעם ברית פאר'ן ארויספארן, ועל שנתרשל, ווייל ער האט זיך פארשלעפט האט נישט געמאכט דעם ברית אין צייט נענש עונש מיתה דאס רשי זאגט און רשי לייגט צו תניא אמר רבי יוסי חס ושלום ווי קען מען זאגן אזא זאך אויף משה רבינו לא נתרשל אלא אמר האט געהאט א ריכטיגן חשבון וואס איז געווען זיין חשבון אויב מאכן דעם ברית און ווארטן דריי טעג איז הקדוש ברוך הוא ציווני לך וואס אמול ואצא לדרך איז סכנה, נישט גיין מאכן דעם ברית און ווארטן דריי טעג האט דער אייבערשטער געזאגט לך, מילא הקדוש ברוך הוא ציווני איז ער געגאנגען. איז דאס איז וואס די מעשה וואס ס'ווערט געברענגט אין פרשת שמות? זאגט דער רבי וויבאלד רש י זאגט נישט אויפן צווייטן פירוש אז דאס איז א דרש וכיוצא בזה, נישט ממש פשוטו של מקרא, רש י ווען רש י ברענגט צוויי פירושים שרייבט ער אלעמאל איין פירוש און א צווייטן פירוש, דא מאכט דאס רש י אז ס'איז איין זאך כאילו. ערשטע זאך ברענגט ער דארטן שנתרשל נענש עונש מיתה, נאכדעם ברענגט ער תניא, ער ברענגט דאך פון א תניא איז דאך אמר רב יוסי און ער ברענגט און ער ברענגט עס פון א גמרא אז חס ושלום לא ער ברענגט עס פון פון א מדרש אדער פון גמרא אז לא נתרשל אלא אמר, פארוואס זאגט נישט רש י ס'איז א צווייטע פירוש, ער מאכט פון דעם איין פירוש פון דעם. פארשטאנדיג אז אויכעט אין פשוטו של מקרא, מאנט זיך דאך א פירוש צו באווארענען אז חס ושלום לא נתרשל, רשי מאכט דאס כאילו ווי ס'וואלט געווען אז נתרשל און תניא אמר רב יוסי, אז ס'קומט צו זאגן אז אין פשוטו של מקרא ווערט א שאלה ווי קען זיין נתרשל, מוז מען אנקומען צו אמר רב יוסי, וואס זאגט רב יוסי, חס ושלום לא נתרשל, האט נישט געהאט קיין ברירה, וואס טוט מען דא? און ווי די מפרשים טייטשן טאקע אויס אז אז וואס איז געווען די סיבה ווייל וואס איז געווען געווען אין מלון אנשטאט מאכן דעם ברית איז געווען דארט אנדערע זאכן דערפאר איז געווען דער דער דער ענין פון ויבקש ביקש להמיתו היינט פארוואס אויב איר זעט דארטן אז רש י אין אנהייב שמות ברענגט די מעשה פון די מי וואס וואס האט נישט געמאכט דעם ברית פאר אליעזר און איז ארויסגעפארן זאגט רש י נתרשל און גלייך נאכדעם ברענגט ער א פירוש פון אמר רב יוסי חס ושלום לא נתרשל היינט פארוואס זאגט רש י דא בפשיטות אז נתעצל במצוה און איז דערפאר נענש געווארן און ידיו זענען געווארן כבד און עס איז געווען שווער צו האלטן די הענט אזוי און ברענגט אפילו נישט א צווייטן פירוש וואס זאל שולל זיין דעם ענין פון עצלות ביי משה. ווי קען עס זיין? אין שמות זוכסטו א וועג ווי צו פארענטפערן אז משה איז נישט נתרשל, און דער לשון איז אמר רבי יוסי חס ושלום לא נתרשל, און דא ברענגט רש י איין פירוש און ביי דעם בלייבט עס, בשביל שנתעצל במצוה. נאך מער, די שאלה ווערט נאך שטארקער, אויך לויטן ערשטן פירוש אין רש י דארט, דעם ערשטן פירוש וואס רש י ברענגט, שנתרשל דער לשון איז דארטן לפי שנתרשל לפי שלא מל את אליעזר בנו ועל שנתרשל נענש עונש מיתה איז אויך נישט מובן וויבאלד אז משה איז שוין נענש געווארן אויף אן ענין פון התרשלות במצוה משה איז דאך משה האט דאך זיך אויסגעלערנט שוין פון דארטן אז באלד אז ער איז נתרשל איז געקומען מ'האט אים געוואלט הרג'נען און ציפורה האט געכאפט א צור און געמאכט דעם ברית האט ער אים אפגעלאזט איז דאך מובן ופשוט, ס'איז דאך שכל הפשוט לייגט זיך אז וואס? אז פון דאן אן, פון יעמאלט, פון די מעשה וואס איז געווען מיט דעם אין אויפן וועג וואס מ'האט אים געוואלט הרג'נען, האט ער זיך אפגעלערנט אז פון דאן אן איז משה געווען זהיר אז ביי אים זאל נישט זיין חס ושלום קיין ענין פון התרשלות במצוה. היינט ווי אזוי איז דא רשי מפרש אז עס איז נישט געווען ביי משה'ן אן ענין פון נתעצל במצוה? ווי קען עס זיין? איז די שאלה ווערט נאך שטארקער, דאך א געוואלדיגע שווערע שאלה, אפילו דארט וואס ס'שטייט אנהייב שטייט דאך נתרשל, און דערנאך זאגט אמר רבי יוסי חס ושלום, לויט דעם ערשטן פירוש פון דעם וואס ס'שטייט טאקע אז יא נתרשל, לאמיר זאגן אז טאקע נתרשל דארטן, וואס דערווייל האט ער זיך דאך אויסגעלערנט אז נתרשל קומט פון דעם קומט פון דעם די ערגסטע זאך וואס ס'קען זיין ביקש להמיתו, ווי קומט עס אז דא איז נאכאמאל איז בשביל שנתעצל במצוה, און משה רבינו האט זיך נישט געכאפט אז אז מ'דארף מאכן גלייך אויפן ארט און נישט זיין נתעצל און טון אליין, ניט שיקן יהושע. רבי ברענגט אראפ אין הערה ניין, ואין זה דומה למה שמצינו במשה שנענש על זה שלא הגיד להם תיכף והיה ביום השישי והכינו, אין אונזער פרשה ווען ס'שטייט דארט וועגן די מן האט ער זיי געזאגט אז מארגן וועט נישט זיין קיין מן ווייל ס'וועט זיין שבת ס'וועט מען באקומען פרייטאג צוויי מאל, און דער אייבערשטער האט געווען איז געווען נישט צופרידן נענש פארוואס האט ער זיי נישט געזאגט דאס פריערט, שם יש לומר לא היה מוכרח למסור להם לפני יום השישי. משה רבינו האט געהאלטן אז ס'וועט קומען פרייטאג וועט ער עס דערציילן, ער מוז עס נישט דערציילן גלייך ווען ער האט עס געהערט פונעם אויבערשטן. ועל כל פנים, לא איחר להגיד להם ציווי השם עד לאחר זמנו, ער האט זיי נישט געזאגט מאנטאג, פארוואס שבת זונטאג, פארוואס שבת איז געגאנגען טאפלט, ער האט זיי געזאגט פרייטאג, פאר ס'איז געגאנגען האט ער זיי שוין מודיע געווען. ולהעיר מלשון רש"י פרשתנו, ולכן איז געוואלדיג ווי דער רבי איז מדייק אויף יעדן זאך, אין אונזער פרשה דארטן וואס עס שטייט דער ענין פון אז ער האט זיי געזאגט פרייטאג און נישט פריערט, ווייל די אידן, ווייל משה רבינו האט זיי געזאגט איר זאלט עסן היינט און איר זאלט וויסן אז היינט קריגט איר איינמאל, מארגן פרייטאג גייט איר קריגן א צוויי, פאר שבת אויכעט, שטייט דארטן דער לשון וויבאלד ער האט זיי נישט געזאגט פריערט, לכן ענשו הכתוב, שטייט נישט ולא ענשו המקום וכיוצא בזה, געוואלדיג דער דיוק אז עס שטייט ולא ענשו הכתוב, נישט ולא ענשו המקום. אויב אזוי בלייבן מיר דאך ביי די שווערע שאלה, ווי קומט עס אז רש י דארטן זוכט צו ברענגען אז לא נתרשל און ער ברענגט אמר רבי יוסי חס ושלום לא נתרשל, און דא בלייבט רש י מיט דעם ענין פון נתעצל און דאס איז דאס, און ער ברענגט נישט קיין אנדער פירוש. וואו איז טאקע דא א אנדער פירוש אויף דעם? וואו זע איך אז ס'איז דא א אנדער פירוש אויף דעם? אין אות ב' וועט דער רבי ברענגען. אות ב', אין מדרשי חזל זענען דא אויך אנדערע טעמים פארוואס פארוואס כבדו ידיו, ס'דא אנדערע טעמים אויף דעם. א', איינע איז דא אין תרגום יונתן, אין תרגום יונתן אויפן פסוק שטייט אז דאס איז דערפאר וואס ער האט עס אפגעלייגט די מלחמה אויף מחר, ולא אזדרז ביומא ההוא, אזוי טייטשט שטייט אין דער תרגום יונתן בן עוזיאל, פארוואס איז פארוואס איז ער נענש געווארן פארוואס איז ידיו כבדים, ווייל ער האט אפגעשטופט אויף מארגן, ער האט נישט געווארט, נישט ווייל ער האט געשיקט אנדערע, און נישט ווייל נתעצל, ווייל ער האט עס אפגעשטופט אויף מארגן. ב', א צווייטער א צווייטער ענין איז דא, נאך א טעם שטייט, דער רבי ברענגט אראפ אין אין פסיקתא רבתי פרק יב. שטייט, יקרו ידיו של משה משום עוונותיהם של ישראל שאמרו היש השם בקרבנו, אין די פרשה שטייט דאך גלייך פארדעם און רשי זאגט למה נסמכה פרשה זו לזו, מ'וועט לערנען ווייטער וועגן דעם אויכעט, דער רבי טוט דערמאנען דארטן אין מער פרטים, שטייט אז די אידן האבן געזאגט היש השם בקרבנו אם אין, איז געקומען גלייך עמלק און צו געוויזן אז דער אייבישטער איז יא דא, מען האט אים געוואונען, איז דאס דאך זייער א געשמאקע זאך. און רשי האט עס געקענט צולייגן אלס א צווייטן פירוש, ערשטע פירוש וואלט געווען וידי משה כבדים בשביל שנתעצל במצוה ומנה אחר תחתיו נתייקרו ידיו, דערנאך האט ער געקענט זאגן יקרו ידיו של משה משום עוונותיהם של ישראל, איז דאס חס ושלום אז נתעצל? ס'נישט נתעצל. פארוואס איז געווארן שווער די הענט? צוליב די עבירות פון די אידן. דאס וואס רש י ברענגט נישט דעם ערשטן טעם על כל פנים אלס פירוש שני, דעם טעם פון תרגום יונתן בן עוזיאל פארוואס ברענגט נישט רש י, איז מובן, זייער געשמאק פארשטאנדיג, ווייל דער טעם איז נישט מסתבר אין פשוטו של מקרא, אז מצד עצלות האט זיך די זאך נישט געטון ביז מחר. ס'איז שווער צו פארשטיין, מען דארף גיין מאכן א גאנצע מלחמה, יא, משה רבינו האט געזאגט, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל, גייט משה רבינו און זאגט יהושע'ן אז מען דארף מאכן א מלחמה, דארף צוגרייטן, ער האט דאך אים געזאגט בחר לנו אנשים, מען קען דאס נישט מאכן גלייך אויפן מינוט, דארף מאכן א, מען דארף מאכן א תוכנית ווי מען גייט זיך שלאגן, ביי וועם מען גייט זיך שלאגן, עס שטייט קלאר ווי יהושע האט זיי געהארגעט ווי ער האט אפגעהאקט די קאפ מיט די, ס'א אריכות ווי ס'איז געווען, אויף דעם וואלט איך עס נישט געקענט פארשטיין, דער רבי לייגט צו אין די חצאי עיגול, פארוואס ברענגט ער עס נישט, ווייל אף על פי אז בתוכנו איז עס ווי דער טעם וואס רש י זאגט בפירושו, יא? לויט דעם תרגום יונתן איז דאך אויך די זעלבע זאך אז ס'איז נתעצל, האט געווארט אויף מארגן, זאגט דער רבי אז דער ענין פון היפוך הזריזות ביי משה'ן, אבער עס איז דא נאך א טעם אין דעם פארוואס רשי קען עס נישט זאגן, ווייל דער טעם לייגט זיך נישט אין שכל אז צוליב דעם, צוליב עצלות האט זיך עס אפגעשפארט אויף מארגן, ניין, מ'האט דאך פשוט צוגעגרייט מיט אלץ. אבער די שאלה בלייבט, איז אבער נישט מובן פארוואס לערנט דא רשי נישט דעם טעם מפני עוונותיהם של ישראל, וואס לויט דעם איז נישט נתעצל משה, פארוואס ברענגט עס נישט רשי, שטייט דאך קלאר אין דעם פסיקתא רבתי, שטייט דאך פארוואס איז יקרו ידיו של משה משום עוונותיהם של ישראל, דאך די קשיא א געוואלדיגע שאלה, אין פרשת שמות ווען די מעשה מיט נתרשל ווען ער האט נישט געמאכט דעם ברית, ברענגט רשי אז דעם לשון שנתרשל נענש עונש מיתה, אבער גלייך זאגט ער תניא אמר רבי יוסי חס ושלום לא נתרשל, און דא לאזט ער עס איבער ביי אז משום ווי דער לשון קלאר אין רשי בשביל שנתעצל במצוה, רבונו של עולם, האסט דאך קענען ברענגען דעם פסיקתא און זאגן גלייך נאכדעם, טאקע אויס דעם אויס דעם פשט אז נתעצל, און דערפאר איז כבדו ידיו, אבער ברענג נאכדעם, אז מ'האבן געלערנט אויכעט אין פסיקתא אז יקרו ידיו משום עוונותיהם של ישראל, אז ס'נישט אז ס'גארנישט דאס אזוי ווי ער זאגט פריערט אמר רב יוסי חס ושלום האט ער דאך אויך קענען ברענגען נאך דעם פירוש, פארוואס ברענגט ער עס נישט? בפרט אז בנידון דידן דא ביי אונזער מעשה מיט מלחמת עמלק איז עוונותיהם של ישראל נישט קיין חידוש דער קינד וואלט גלייך פארשטאנען ווען רשי ברענגט אים אראפ דעם פסיקתא און ער זאגט אים פארוואס ס'איז כבדו ידיו עוונותיהם של ישראל ער וואלט עס גלייך פארשטאנען דאס איז שוין געזאגט געווארן פריער אין פירוש רשי אין פירוש רשי אין פסוק אין קאפיטל י"ז פסוק ח' וואס איז פריערט, שטייט קלאר אז די גאנצע סיבה פון מלחמת עמלק איז איז געווען וואס די אידן האבן געזאגט היש השם בקרבנו אם אין, וויבאלד אז זיי האבן געזאגט היש השם בקרבנו, און וואס איז געווען דארטן איז, און רשי ברענגט דארטן סמך פרשה זו, פארוואס האט ער צוגעלייגט די פרשה פון היש השם בקרבנו מיט די מעשה פון עמלק, ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט, און רשי דאס איז א לשון פון רשי, תמיד אני ביניכם, און איר קומט און זאגט היש השם, און רשי ברענגט א גאנצן משל מיט א מיט א טאטן וואס האט געטראגן דעם קינד אויף די אקסלן און דער קינד און און און האט אים אכטונג געגעבן אויף אים, און ס'איז געקומען א מאמענט, גיט ער א זאג וואו איז דער טאטע? זעלבע זאך דא אויך, ער זאגט וואו איז דער טאטע? דאך איז געווען עוונותיהם של ישראל, צוליב דעם היש השם בקרבנו איז געקומען מלחמת עמלק, ווייסט דאך שוין יעדער איינער אז די מלחמת עמלק קומט צו עוונותיהם, ברענג אראפ דעם פסיקתא און זאג יקרו ידיו של משה משום עוונותיהם של ישראל, פארוואס בלייבן ביי שנתעצל במצוה? פארוואס? איז דאך מער מתאים צו לערנען על כל פנים אלס א צווייטע פירוש, פיין, דער ערשטע פירוש ווילסטו זאגן משום שנתעצל, ווייל ער איז געווען נתעצל, נתעצל במצוה דערפאר איז נעשו ידיו כבדים, אבער אלס א על כל פנים אלס א צווייטן פירוש אז וידי משה כבדים איז צוליב עוונותיהם של ישראל, וואס וועגן דעם האט שוין די תורה דערציילט, איידער צו מוסיף זיין אז דאס איז צוליב אן ענין פון נתעצל ביי משה, פארוואס פארוואס ביסטו געבליבן ביי דעם? האבן מיר די שווערע שאלה פון רשי, פארוואס רשי ווען ס'קומט צו די מעשה פון אנהייב שמות זוכט ער א וועג ווי צו מאכן אז משה איז נישט נתרשל, און דער לשון איז אמר רבי יוסי חס ושלום, און דא לאזט ער עס איבער ביי דעם און האט געקענט ברענגען א געשמאקע זאך וואס איז זייער פארשטאנדיג, ס'לייגט זיך אין שכל אז די גאנצע מלחמת עמלק איז געקומען צוליב עוונותיהם של ישראל, איז דערפאר איז כבדו ידי משה. אות ג'. די שוועריקייט אין פירוש רשי אז נתעצל משה במצוה מנה אחר תחתיו ווערט נאך גרעסער, האבן דאך נישט געענדיגט, די קשיא ווערט נאך ווערט נאך שווערער אויכעט, ווען דער קינד וועט מיט לערנען פרשת פנחס וועט ווערן די שאלה אסאך שווערער נאך אויכעט, וואס וועט ווערן שווערער? אין פרשת פנחס אויף דעם וואס משה האט געבעטן ביים אויבערשטן, יפקוד השם איש על העדה, אשר יצא לפניהם וגומר, איז רשי מפרש, רשי ברענגט אראפ אויף דעם פסוק אז משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן יפקוד השם איש על העדה, וואס שטייט איש על העדה אשר יצא לפניהם, איז רשי מפרש זייער געשמאק, רשי דארטן אין פסוק י"ז זאגט, לשון פון רשי, לא כדרך מלכי האומות שיושבין בבתיהן ומשלחין את חיילותיהם למלחמה, משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן, איש על העדה אשר יצא לפניהם, ער זאל גיין פאר זיי, נישט אזוי ווי די מלכי האומות וואס זיי זיצן אין שטוב און זיי שיקן די חיילים זיי זאלן זיך גיין שלאגן, אלא איך וויל, משה זאגט צום אייבערשטן, איך וויל דאס מאכן כמו שעשיתי אני, אזוי ווי איך, משה רבינו, האב געטון, וואס האב איך געטון? שנלחמתי בסיחון ועוג, משה רבינו אליין האט זיך געשלאגן אין סיחון ועוג, דאס הייסט אז ביי משה איז געווען קלאר, ער בעט דעם אייבערשטן איש על העדה, און ער זאגט אזוי ווי ער איז געווען, איז דאך ביי משה שוין געווען קלאר אז א איש על העדה דארף אליין ארויסגיין למלחמה, און נאך מער, משה ברענגט אלס א ביישפיל אין דעם זיין אייגענע הנהגה בפועל, אז ער איז ארויסגעגאנגען אין די מלחמה פון סיחון ועוג, כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג, כאטש דאס איז געווען בסוף ימיו, ער איז שוין געווען הונדערט און צוואנציג יאר כמעט. דאך געווען ממש פאר אריינגיין אין ארץ ישראל איז דאך תמוה ביותר, הער דעם לשון פון רבי'ן, תמוה ביותר, ווי קומט דאס וואס זייענדיג דער איש על העדה און מיט ארום פֿערציק יאר אינגער, מלחמת עמלק איז דאך געווען ווען זיי זענען געווען אין רפידים, גלייך ווי מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, ער איז געווען א אַכציק יעריגער מענטש, מיט ארום פֿערציק יאר פריער אינגער ביי מלחמת עמלק, איז נתעצל משה? דער רבי האט א סימן שאלה און א סימן קריאה, די שאלה איז זייער שטארק, תמוה ביותר, וואס טוט זיך דא? האבן מיר די ערשטע שאלה פארוואס רשי ביי שמות איז זוכט א וועג ווי צו זאגן אז משה איז נישט נתרשל אמר רבי יוסי חס ושלום און דא בלייבט ער ביי דעם ביי דעם דאס בשביל שנתעצל במצוה האט ער געכאפט מידה כנגד מידה אז זיינע הענט זענען געווארן כבדים האסט דאך א מפורשע פסיקתא וואס איז דא דארטן א גוטע זאך צו ענדיגן מיט דעם אז ס'איז נישט געווען צוליב דעם ס'איז געווען צוליב עוונותיהם של ישראל דער נארדן די שווערקייט ווערט נאך געוואלדיג שווערער פון פרשת פינחס וואס משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן קלאר איך וויל זאלסט נעמען א איש על העדה און ער זאגט אים אשר יצא לפניהם זאגט רשי נישט אזוי ווי די מלכים גיין זיי זיצן אין שטוב און זיי שיקן אנדערע איך בין אליין ארויסגעגאנגען צו סיחון ועוג ווייסט דאך משה אז איש על העדה דארף ארויסגיין ווי קומט עס אויס אז ער איז נישט ארויסגעגאנגען? וואס קען וואס זעט מען פון דעם איז פון דעם גופא מוכרח אז דער ענין פון נתעצל ביי מלחמת עמלק איז נישט קיין סתירה דערצו וואס אן איש על העדה דארף אליין גיין במלחמות דא איז געווען עפעס א סיבה ווי דער רבי גייט מסביר זיין דא איז געווען עפעס א סיבה וואס משה איז נישט געגאנגען צו די מלחמה עס ווערט א ליכטיגע קוק אויף דעם ענין פון נתעצל און וואס רשי ברענגט נישט דעם לימוד אז ער ברענגט אין אנהייב שמות אז חס ושלום ניין ס'בלייבט ביי דעם ווייל ס'איז אנדער סארט ענין אינגאנצן ווייל משה רבינו האט דאך געוואוסט אז זאגט דאך דער זאגט דאך דעם אייבערשטן אז איך בין ארויסגעגאנגען סיחון ועוג ער דערמאנט נישט די מלחמות פון עמלק ווייל דארטן איז ער טאקע נישט ארויסגעגאנגען איז מוכרח אז דא איז געווען עפעס א אנדער סארט זאך אז מעשה ביי מלחמת עמלק איז נישט קיין סתירה דערצו אז איש על העדה דארף אליין גיין במלחמות ווייל דארט דארף ער נישט גיין און צו דעם וואס משה אליין האט זיך אזוי געפירט ביי מלחמת סיחון ועוג מוז מען זאגן אז דא איז געווען עפעס אנדערש, אין אות ד' וועט דער רבי זאגן וואס דא איז געווען די אנדערש. פשוט נפלא, פשוט נפלא'דיג. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הדיוק אין לשון פון פירוש רשי דא. נאך האבן נאך איין שאלה, זען וואס רשי דעם חילוק פון אנהייב פרשת שמות מיט די מעשה דא ביי מלחמת עמלק, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך. אין דער דיוק אין לשון פון פירוש רשי דא, וואו ער איז משנה פונעם לשון וואס ער זאגט בפירושו בפרשת שמות, הנזכר לעיל, אין פרשת שמות ווען וביקש המיתו, און דארטן זאגט ער שנתרשל משה רבינו נתרשל, אמר רבי יוסי חס ושלום, וואס איז דארטן א', צוויי חילוקים זעען מיר אין דעם לשון פון רשי, דארטן זאגט רשי שנתרשל, און דא זאגט רשי שנתעצל, וואס איז ער משנה? פארוואס פארוואס בייט ער איבער דעם לשון וואס דאס איז? דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איין און צוואנציג, אז אין מדרש טאקע שטייט מכאן שאין מתרשלין אדער לשון מכאן שאין מרשלין לדבר מצוה, זעסט דאך אז מען ניצט דאך דא אויך דעם לשון מרשלין, פארוואס ניצט ער דארט מרשלין, רשי דא ברענגט ער נתעצל, דא איז דא נאך א שינוי, ב' בפירושו בפרשת שמות שטייט שנתרשל סתם, און בפירושו דא שטייט שנתעצל במצוה, דא איז דא אויכעט במצוה, פריס. און דא איז דאך געווען דא איז אויכעט א מצוה דער ענין פון ארויסגיין א מלחמה, איז פארוואס דא זאגט ער נתעצל לשון נתעצל און במצוה, דארטן זאגט ער נאר דעם לשון א נייעם לשון נתרשל. דער חילוק צווישן רשלנות און עצלנות, עצלות איז, וואס איז דער חילוק פון א רשלן ביז א עצלן? רשלנות מיינט אלגעמיינע אפגעלאזנקייט וואס איז גורם אז מען לייגט אפ צו טון עפעס וואס. ס'מיינט אז א רשלן מיינט אז ער שטופט אפ אלס וואס ער האט. ס'איז דער רבי זאגט קלאר ס'איז אלגעמיינע אפגעלאזנקייט. ער איז אפגעלאזן. אזוי ווי איינער מ'זאגט ער גייט אנגעטון ברשלנות אז ס'שטעקט ארויס די העמדל פון די הויזן. רשלנות מיינט אז ער איז נאכגעלאזן. דאס וואס די רבי זאגט דעם לשון. א אלגעמיינע אפגעלאזנקייט. עצלנות איז א אנדערע זאך אינגאנצן. עצלנות איז א פויל א פוילקייט בנוגע פרטית'דיגע פעולה. א עצל איז נישט אין אלע זאכן, אין א פרטית'דיגע פעולה איז ער א עצל. וואס למשל, דער רבי זאגט אין סוגריים, אז אז אז אויף דעם קען מען זאגן אז ער איז א פוילער אין טון עפעס, אין גיין, אויפשטיין פון שלאף, וכיוצא בזה. נישט אין אלס אזוי ווי א רשלן, נאר אין איינציגע זאכן. במילא, וויבאלד אז ער האט אין זיך א ענין פון עצלנות, פעלט די זריזות הדרושה. דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה, אט ער ברענגט אראפ פון פון משלי אז שטייט טאקע אויף יעדן זאך שטייט אלעם אלעמאל אויף דעם עצל אז עצל איז אויף איין זאך יעצט שטייט עד מתי עצל תשכב ביז ווען עסטו ליגן אין בעט שטיי אויף אדער טמן עצל ידו א עצל וויל זיך אנווארעמען די הענט אזוי ווי מ'נעמט ארויס די הייסטע וואסער פון טאפ לייגט ער אריין די הענט זיך צו דערווארעמען דארטן ס'איז א פוילקייט און אויכעט אמר עצל ארי בחוץ א עצל דארף ארויסגיין דאווענען, ער דארף גיין אין שול, זוכט ער א תירוץ, זאגט ער ס'דא א לייב אינדרויסן איך קען נישט ארויסגיין, דאס איז א עצל, איז א עצל יעצט צו ארויסגיין, איז א עצל צו אויפשטיין, מה שאין כן רשלנות איז א אלגעמיינע אפגעלאזנקייט. יעצט וועט מען פארשטיין וואס די חילוק איז פון דא ביז דארטן, בנידון דידן אבער איז עס ביי משה נישט געווען קיין עצלות סתם חס ושלום, דערפאר זאגט רשי וויל נישט זאגן נתעצל. נתרשל איז איז איז דארטן ס'איז אלגעמיינע נאכגעלאזנקייט, אבער דא ווען ער רעדט וועגן נתעצל במצוה אז א איינציגע זאך וואס משה איז געווען נתעצל, מוז ער זאגן אז ס'איז געווען במצוה, פארוואס? ווייל לגבי דער מצוה וועגן וועלכע עס רעדט זיך דא, ווי געזאגט פריער, אז א עצל קען זיין אויף יעדן זאך עקסטער, ער איז נישט קיין עצל אין אלס, ממילא מוז רשי צולייגן למצוה לגבי דער מצוה וועגן וועלכע עס רעדט זיך דא, איז דאס אן ענין פון עצלות. וואס מיינט דאס? כדלקמן, ווי דער רבי גייט מסביר זיין ערשט אין אות ד', אין אות ה' אין סא אין עה האבן מיר געהאט אין א' און ב' און ג' האבן מיר געהאט די שוועריקייט, געוואלדיגע שוועריקייט, וואס טוט זיך דא מיט רשי'ן? וואס בלייבט רשי אויף משה רבינו נתעצל? בפרט אז אין שמות זוכט ער א וועג וויאזוי צו זאגן אז ער נישט נתרשל, אמר רבי יוסי חס ושלום, און דארט האט ער דאך א גוטן אויסוועג וואס איז דא אין פסיקתא וואס עס שטייט קלאר אז אין פסיקתא שטייט קלאר אז משה רבינו איז נענש געווארן וידי משה כבדים צוליב עוונותיהם של ישראל ניצט דאס איז אינגאנצן נישט נתעצל ניצט עס כאטש אלס א צווייטן דאס ברענגט ביידע זאכן אבער ברענג אזוי ווי דארטן אמר רבי יוסי חס ושלום ברענג דארט די פסיקתא די שאלה ווערט נאך אסאך שווערער פון פרשת פנחס וואס מ'זעט קלאר אז משה רבינו האט געזאגט דעם אייבערשטן ער וויל איינעם וואס גייט ארויס צו זיי, און דא וואס ער איז נישט ארויסגעגיין מוז דאך זיין עפעס דא באהאלטן פארוואס ער איז נישט ארויסגעגיין. און דער רבי זאגט ס'וועט ווערן פארשטאנדיג פון דעם דיוק הלשון, און דא שטייט נתרשל און דא שטייט נתעצל און ער לייגט צו במצוה. אות ה דער ביאור בזה. די סיבה וואס משה איז נישט געגאנגען פשוט נישטא קיין ווערטער צו ארויסברענגען דעם רבינ'ס צוגאנג און דעם רבינ'ס מסביר זיין און מאכן די רשי ליכטיג און דעם גאנצן ענין ליכטיג וואס האט זיך דא געטון מיט משה רבינו איז אין אות ה פשוט געוואלדיג ווי דער וואס דער ענטפער איז די סיבה וואס משה איז נישט געגאנגען אין דער מלחמה איז על פי פשוטו של מקרא נישט געווען אן ענין פון רשלנות אדער אפילו עצלות חס ושלום נישט געווען קיין רשלנות אז ער איז א רשלן אין אלץ און אפילו נישט קיין עצלות אויף די זאך אויך נישט. דער רבי ברענגט אראפ זייער א געשמאקע הערה הערה אין פֿיר און צוואַנציק פון גור אריה בפירוש רשי, ברענגט ער אראפ שמינה משה את יהושע, ער ברענגט עס אראפ לויטן פסיקתא פון רב כהנא, משום שהוא, יהושע, איז מזרע יוסף, וכתיב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית, ובית עשו, ובית עשו לקש, און עמלק איז דאך מזרע עשו, ממילא ווער קען אים דאס מאכן? בית יוסף להבה, איז דערפאר האט ער געשיקט יהושע'ן, לכך מינה את יהושע, און דער גור אריה ענדיגט צו ואפילו הכי, כיוון דלא היה הוא יוצא למלחמה הוא בעצמו, ולא היה לו להניח את אחר, ער האט נישט געדארפט שיקן א צווייטן ער האט געדארפט גיין אפילו לויט דעם דאס אז יהושע איז א אייניקל פון איז שטאמט פון ער שטאמט פון פון זרע יוסף והיה עצל איז ממילא נתייקרו ידיו אבל מובן דער רבי ענדיגט צו די הערה שטעם זה אי אפשר להבינו מעצמו שווער צו פארשטיין אזא זאך וויסן אז ער איז מזרע פון יוסף און דער פסוק פון והיה בית יעקב אש און פון דעסוועגן האט מען אים געמאכט נתייקרו ידיו ווייל ער איז נישט געגאנגען אליין והיה לו לרשי לפרשו או לרמזו רשי זאגט גארנישט וועגן דעם וועלן לערנען אינעווייניג צוריק דעם ענטפער וואס דער רבי גייט געבן אויף דעם וואס איז די סיבה וואס משה רבינו נישט ארויסגיין נישט קיין רש נישט קיין רשלנות און נישט קיין עצלות נאר ווייל ער האט געהאלטן אז ער איז נישט מתאים בן שמונים שנה צו זיין א יוצא צבא משה רבינו האט געהאלטן אז ביי אַכציק יאר איז פאסט נישט אז ער זאל זיין גיין אין צבא גיין אין מלחמה מיט עמלק גלייך וועט ער דאך פרעגן די שאלה, ביי הונדערט און צוואַנציק גייט ער יא זיך שלאגן מיט סיחון ועוג, און דא ביי אַכציק גייט ער נישט? דער רבי וועט דאס מסביר זיין פשוט געוואלדיג געשמאק. דער רבי זאגט אודאי ביי שישים, ביי שמונים האט ער שוין נישט געוואלט גיין. נאך מער, וואס וויל מען פון אים? אז ער זאל גיין אשר יצא לפניהם, זאגט משה רבינו, גיין בראש פון די אנשי הצבא און אנפירן במלחמה, איז מתאים פאר די וואס זענען אין דעם גיל פון יוצאי צבא. ס'פאסט פאר די וואס זענען אין דעם גיל, דער רבי ברענגט אראפ אויף הערה זעקס און צוואַנציק, יהושע אין די מלחמה פון עמלק איז געווען אדער ס'דא גירסאות אדער צוויי און פֿערציק יאר, אדער זעקס און פֿופֿציק אדער זיבן און פֿופֿציק, אבער ער איז נישט געווען נישט געווען קיין אַכציק יאר אלט, און ווען גייט מען אין מלחמה, ווי דער רבי וועט זאגן ווייטער, וואס על פי תורה איז דאס פון בן עשרים ביז בן שישים.

דאס איז אלס וואס איז געווען דא. נאכמער, אין דער מלחמה מיט סיחון ועוג איז משה רבינו אליין געגאנגען בראש פון די אנשי הצבא, ארויסווייזענדיג ווי אנגעדייטעט אין פירוש רשי, רשי זאגט אין פרשת חוקת, אויסערגעווענליכע גבורה. וואס איז געווען דארטן? שטייט. אז עוג מלך הבשן האט גענומען א האט געזאגט אז די די די גרויסקייט פון מחנה ישראל איז ג' פרסות על ג' פרסות האט ער עקר טורא האט אויפגעריסן א א בארג וואס איז ג' פרסות על ג' פרסות ארויפגעלייגט אויף זיין קאפ און חס ושלום ער גייט דאס ווארפן אויף גאנץ עם ישראל אומברענגען גאנץ עם ישראל האט דער אייבישטער געמאכט א נס, עס איז געקומען מורשקעס, מורישקעס זענען געקומען, זיי האבן אויפגעגעסן, עס איז אים אריינגעגאנגען ביז אין קאפ און האט נישט געקענט פטור ווערן פון דעם, האט ער דאס פרובירט אויפצוהייבן, האבן זיך זיינע ציין אויסגעוואקסן און עס איז אריינגעגאנגען אין בארג, קען ער דאס נישט ארויסנעמען, ער דארף אויסרייסן זיינע ציין מיט דעם. אין די זעלבע צייט איז געקומען משה רבינו, און ער האט געהאט א שטעקן פון עשר אמות, משה איז געווען עשר אמות, און ביי הונדערט און צוואנציג יאר האט ער געטאנצט עשר אמות, קומט אויס ארום פינף מעטער, האט ער געטאנצט האט אים א קלאפ געטאן און האט אים געהארגעט, ס'איז דאך מורא'דיגע כוחות ביי הונדערט און צוואנציג, אויסערגעווענליכע גבורה, און דאס זייענדיג שוין אין א גיל קרוב צו מאה ועשרים שנה. איז אבער דא געווען אין גאנצן אן אנדער מצב, נישט אין גאנצן נישט פארשטאנדיג וואס טוט זיך דא, דער רבי האט געזאגט ער האט נישט געוואלט ארויסגיין ווייל ער איז געווען איבער זעכציק יאר, און דארטן ביי הונדערט און צוואַנציק גייט ער יא, וואס טוט זיך דא? הערט ווי געשמאק. די הנהגה פונעם אויבערשטן מיט אידן ביז צו דער מלחמה מיט עמלק איז געווען נישט על פי טבע, באופן ניסי, די מכות, דער ארויסגיין פון מצרים, קריעת ים סוף מיט דעם נס וואס איז געווען מיט די גאנצע שירת הים, מיט די אלע זאכן וואס איז געווען איז געווען באופן ניסי. אנהויבנדיג פון די אותות ומופתים במצרים, יציאת מצרים און קריעת ים סוף שלאחרי זה, און דערנאך ירידת המן. עס קומט אראפ מן און מען האט אין דעם אלע טעמים פון די גאנצע וועלט. און דערנאך איז געווען שליו, וואס זענען געקומען באופן ניסי מן השמים און האבן געשפייזט אלע אידן. קומענדיג אבער אין רפידים, וואו אידן האבן געזאגט היש השם בקרבנו אם אין, איז דעם אויבערשטנ'ס הנהגה מיט אידן נישט געווען אינעם אופן פון ניסים גלויים. זיי טענה'ן צום אייבערשטן היש השם בקרבנו, דא איז נישטא קיין ניסים, נאר ווי רשי זאגט בתחילת פרשת עמלק, דערמאנט עס פריערט, סמך פרשה זו למקרא זו, פארוואס האט צוגעלייגט דעם מקרא פון היש השם בקרבנו מיט מיט ויבא עמלק, לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים היש השם בקרבנו, חייכם שהכלב בא וכולו. אזוי ווי דער מדרש האט געזאגט די משל, רש"י זאגט אז ער האט אראפגעלייגט דעם קינד, און יא, דא קומט דער הונט, הייבט ער אן שרייען טאטע! דאס איז וואס דער רבי שליט"א האט געזאגט דא. און ווי דער לשון אין משל וואס רש"י פירט אויס, השליכו מעליו, דער טאטע ווארפט אראפ דעם קינד און זאגט לאמיר זען יעצט וואס וועסטו זאגן, איך האלט דאך דיר אויף די פלייצעס, איך גיי דו גייסט דאך מיט מיר, דער הונט קען נישט אנקומען צו דיר. די זעלבע זאך איז דא אויכעט געווען, הייסט דאך עס איז השליכו מעליו, עס איז נישטא קיין ניסים. דאס הייסט, די סיבה פון מלחמת עמלק איז געווען דער הסתר פנים פון דעם אויבערשטן. וויבאלד אז אידן הערט ווי געשמאק וויבאלד אז אידן זיינען דעמאלט געווען אין א מצב נישט ווי פריער נאר פון הסתר פנים און היפך הנהגה ניסית דעריבער האט זיך געפאדערט אז בהתאם לזה דארף אויך די מלחמה געפירט ווערן אין א סדר פון א מלחמה טבעית. דער רבי לייגט צו אין ניין און דרייסיג ולכן ציוה שהמלחמה תהיה למחר. צא הלחם בעת המלחמה כי כאשר סדר המלחמה על פי טבע צריך להיות הכנה למלחמה, בחירת אנשים, סידור אנשי החיל ואופן המלחמה וכו', מען קען נישט מאכן קיין מלחמה גלייך ויבא עמלק מען גייט גלייך ארויס זיך שלאגן, וועסט פארלירן, מען דארף גיין מיט א פלאן וויבאלד עס איז נישט מיט קיין נס. וואס האט געדארפט זיין אז ביי די יוצאי צבא זאל זיין, וואס זאגט משה רבינו צו יהושע'ן, בחר לנו אנשים, ובפרט די עומדים בראש הצבא, כולל אויך זיין אין דעם כולל אויך זיין אין דעם גיל הגבורה מבן עשרים עד בן שישים, און משה רבינו קען נישט גיין דא. ביי סיחון ועוג איז געווען ניסים, ס'איז געווען ניסים קען משה גיין ביי הונדערט צוואַנציק, אבער דא וויבאלד אז ס'איז נישט קיין ניסים דארף גיין, ווער דארף גיין? געזונטע חברה, יונגע חברה, יראי חטא מיט די אלע זאכן וואס דארטן איז געווען. מה שאין כן ביי מלחמת סיחון ועוג, וואס די מלחמה איז געווען מלמעלה מן הטבע, ווי דער אויבערשטער האט געזאגט מפורש צו משה, שטייט קלאר אין פרשת חוקת, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו, איך גיב איבער אים אין דיינע הענט, ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי, וואס שטייט דארטן? בידך נתתי, זאגט דער רבי א מלחמה פון נתתי זענען נישט נוגע דרכי והנהגת הטבע, ס'איז נישט נוגע דרכי והנהגת הטבע, קען משה ביי הונדערט און צוואַנציק גיין אלס א מנהיג ישראל, דארף ער גיין דער ערשטער, ווי זאגט משה רבינו דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל מיר אוועקשטעלן א איש א איש אל העם אשר יוציאם, אזוי ווי איך בין גיין ארויס ביי סיחון ואוג. א מורא'דיגע געשמאקע חילוק פון די מלחמה דא ביי עמלק און די מלחמה דא ביי סיחון ועוג. יעצט פארשטאנדיג גוט פארוואס משה איז נישט ארויסגעגאנגען, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה ווייטער וואס איז וואס איז דא געווען אין סאצעל, ווייל די רעבעצעס מאכט זיין פשוט געוואלדיג געשמאק. אות ו', זאת ועוד, נאכנישט גענדיגט, דאס וואס מיר האבן יעצט געזאגט דעם חילוק פון די מלחמה ביז די מלחמה, משה איז אַכציק יאר, ער האלט אז ער איז נישט שייך צו ארויסגיין צו א מלחמה טבעית, דארף גיין יהושע א יונגער חברה'מאן, ער דארף גיין דער ערשטער, זאת ועוד, דאס וואס משה האט זיך נישט משתתף געווען אין דער מלחמה ביי עמלק איז נישט בלויז געווען אן ענין פון העדר און שלילה, ס'איז נישט נאר געווען וואס ער איז נישט ארויסגעגאנגען, נאר האט ער געטון אויכעט א ענין אין פאזיטיוו, נישט נאר אין שלילה, נאר אויכעט אין פאזיטיוו. וואו זעט מען דאס? וויבאלד דאס איז געווען א מלחמה געפירט לויט גדרי הטבע, דארף זי געפירט ווערן דורך יהושע, ווי געזאגט פריערט. און וואס טוט משה? און דער משה דארף נישט גיין במלחמה, ווייל ער איז שוין אריבער די זעכציק יאר, נאר אין דעם איז אויך געווען אן ענין חיובי. נישט נאר וואס ער איז נישט ארויסגיין, און א ענין חיובי אויכעט, א פאזיטיווע זאך, וואס איז דאס? אין א מלחמה וואס פירט זיך בדרך הטבע, פאדערן זיך צוויי ענינים, א', די השתדלות ופעולה טבעית אינעם פירן די מלחמה, וואס דאס ווערט געפירט דורך די וואס זענען שייך דערצו, גיבורים, און אין די יארן דארף א משה נישט ארויסגיין, ב', ס'דא דא נאכאמאל א מורא'דיגע זאך וואס מ'דארף האבן ביי א מלחמה טבעית, די נתינת כח וסיוע פונעם אויבערשטן אין דער מלחמה. ווארום ס'איז מובן אויך בפשוטו של מקרא, יעדער קינד פארשטייט אז אפילו אין דער הנהגה ווי ס'איז על פי טבע, אז מ'גייט זיך שלאגן אין א מלחמה על פי טבע, מוז מען האבן אן עזר וסיוע פונעם אויבערשטן. על פי זה חצאי ריבוע, על פי זה איז מובן וואס רשי טייטשט אויף בחר לנו אנשים, וואס זאגט רשי? געוואלדיג, גיבורים ויראי חטא. פארוואס? רשי זאגט קלאר, שתהא זכותן מסייעתן, ס'איז א מלחמה על פי דרך הטבע, אבער איך דארף האבן גיבורים איך דארף האבן יראי חטא זייער זכות זאל זיי ביישטיין איך מוז איך האבן דעם ענין פון א סדר יונגע חברה געזונט מיט אלץ איך מוז האבן יראי חטא אויכעט איך מוז האבן דעם אייבערשטנ'ס ברכה אין דעם כאטש אז אין מכילתא לפנינו זענען צוויי באזונדערע מאן דאמרים אין מכילתא שטייט דארטן רבי יהושע זאגט בחר לנו אנשים גיבורים רבי אלעזר המודעי אמר בחר לנו אנשים יראי חטא רשי מאכט זיי צוזאמען ביידע אן זאגן אז ס'איז צוויי, ווייל אין דער מלחמה האבן זיך על פי פשוטו של מקרא געפאדערט ביידע עניינים, דערפאר זאגט רשי נישט אז ס'איז צוויי תנאים, ס'איז איין איינער, גיבורים פאר דער מלחמה בגשמיות, און יראי חטא זיי זאלן האבן דעם סיוע פון דעם אויבערשטן. און די צוויי עניינים זענען געווען אין דער מלחמה בעמלק. יעצט וועט מען זען די ענין חיובי וואס משה רבינו האט געטון ביי די מלחמה פון עמלק, ער האט טאקע נישט ארויסגעגיין, שלילה, אבער ער האט געטון א ענין חיובי יא, וואו זעט מען עס? און די צוויי ענינים זענען געווען אין די מלחמה ביי עמלק, א' גבורה גשמית און כח טבעי, יונגע חברה, געזונטע חברה, אן בחר לנו אנשים גיבורים, ווייל דאס איז פארבונדן מיט גיבורי חיל פון א יונגן גיל, ווער פירט אן מיט די מלחמה? אנגעפירט דורך יהושע און נישט דורך משה. ב. א תפילה אויף דעם עזר וסיוע מלמעלה אז אידן זאלן מנצח זיין אין דער מלחמה טבעית, און אין דעם איז מובן און פשוט אז משה איז אממערסטן מתאים וראוי לזה. ווער איז דער בעסטער צו זיך אוועקשטעלן און בעטן ביים אויבערשטן אז זאל מצליח זיין? משה רבינו איז געווען א ענין שלילי ער איז נישט געגאנגען אין די מלחמה, עס איז געווען א ענין חיובי וואס ער איז געשטאנען א גאנצן טאג און האט געבעטן ביים אויבערשטן אז די אידן זאלן מצליח זיין און קענען געווינען עמלקן. און דאס האט משה געזאגט צו יהושע'ן, הערט ווי יעדע נקודה איז, איז יעדע ווארט, בחר לנו אנשים, שטייט נישט בחר לך אנשים, בחר לנו אנשים, פאר אונז ביידן, וצא הלחם בעמלק, און ער לייגט צו, צא הלחם בעמלק, דו גייסט גיין אלס א יונגער חברה'מאן, אלס א גיבור, גייסטו גיין דער ערשטער אין די מלחמות מיטן מיט די אלע גיבורים, מיטן מיט די אלע וואס אויכעט וואס האבן זייער זכות אויכעט צו דיר ביישטיין, און גלייך נאכדעם זאגט ער, מחר אני אנכי ניצב על ראש הגבעה, דו גיי ארויס און שלאג זיך, איך זיין על ראש הגבעה און מתפלל זיין ומטה האלוקים בידי אויף מתפלל זיין באווארנט און מדגיש געווען ביידע פרטים ערשטנס בחר לנו דערנאך צא הלחם און אנוכי ניצב באווארנט און מדגיש געווען ביידע פרטים וואס דארפן זיין אין דער מלחמה צו פירן די מלחמה בפועל וואס אויף דעם האט ער באשטימט יהושע'ן צא הלחם בעמלק און די תפילה להקדוש ברוך הוא וואס דאס האט משה גענומען אויף זיך אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים וגומר איז דא אויכעט א ענין פון חיובי וואס משה האט געטון דא ביי די מלחמה וואס יעדע מלחמה יעדע מלחמה בטבע מוז עס האבן וואס על ראש הגבעה איז ער געווען שרוי בתענית ער האט געפאסט א גאנצן טאג ורשי איז מפרש אויף ומשה אהרן וחור זאגט רשי לשון פון רשי מכאן לתענית שצריכים שלושה לעבור לפני התיבה, שבתענית היו שרויים, ברענגט רשי אריין אז זיי זענען געווען אין א תענית אלע דריי, ויהי ידיו אמונה, וואס שטייט, וואס זאגט רשי? פרושות השמים בתפילה, סאו משה רבינו האט געהאט דא דעם ענין וואס ער האט געטון די חיובי'דיגע זאך, מצד דעם קומט נאך צו אין דער סברה פון משה'ס נישט גיין אין דער מלחמה, א' עס קומט נאך צו אין דעם פארוואס משה האט נישט געקענט גיין אין די מלחמה ווען ער האט געדאווענט, פארוואס, שרוי בתענית און אפגעשוואכט איז נישט מתאים צו גיין במלחמה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוויי און פֿערציק, וכההלכה, ס'איז דא א קלארע הלכה, דעיר שהקיפוה עכום, אין רשאים לסגף את עצמם בתענית. שלא לשבור את כוחן, נאר זיי דארפן עסן און ארויסגיין זיך שלאגן, דער רבי לייגט צו וסברה פשוטה היא, ס'איז זייער א פשוטע סברה, משה רבינו וועט פאסטן און ער וועט גיין אין פראנט פון די מלחמה, ס'איז נאך א א א הוספה אויף דעם וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט פארוואס איז ער נישט געגאנגען, ב' נאך א זאך, זייענדיג בראש הגבעה האט ער אויפגעטון נאך עפעס פון דעם, מיט מטה אלוקים ובהרמת ידיו, ער איז געווען אויף א בארג מיט די הענט אויפגעהויבן, האבן אים אידן געקענט זען, און דורך דעם געהאט תוספת כח ועוז אין דער מלחמה. יעצט בלייבט דאך די שאלה, וואס אויב אזוי וואס איז דא דער פראבלעם? פארוואס זאגט מען נתעצל? ער האט דאך נישט, ער האט דאך געהאלטן אז ער קען, אז ער דארף נישט ארויסגיין דא, ס'איז נישט ווי סיחון ועוג וואס איז שוין הונדערט און צוואַנציק, אפילו דא איז ער אַכציק, ער דארף נישט גיין, ווייל מען דארף האבן יונגע חברה, ס'איז א מלחמה טבעית. בלייבט דאך די שאלה, אין אות ז דער רבי ענטפערט, אף על פי אז משה איז נישט געגאנגען במלחמה, דערפאר וואס אזוי דארף זיין די הנהגה אין דער מלחמה, פונדעסטוועגן איז נתייקרו ידיו, און רש י זאגט דעם טעם, בשביל שנתעצל במצוה ומינה אחר תחתיו. וואס טוט זיך דא? וואס וויל דא רש י זאגן? וויבאלד עס רעדט זיך וועגן א ציווי פונעם אויבערשטן, האט משה נישט געדארפט מאכן קיינע חשבונות, נאר ארויסגיין מלחמה האלטן מיט עמלקן. איי מען דארף תפילה טון? און משה טוט דאך אויס ווען ער גייט נישט, און משה איז דער וואס איז מתאים דאס ער דארף דאווענען, האט ער געקענט מיטנעמען אין דער מלחמה די מטה אלוקים און דארט אויפן שדה המערכה, אין שדה המערכה וואו מען שלאגט זיך מיט אלץ, מתפלל זיין א תפילה קצרה. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿיר און פֿערציק להעיר מאברהם שיצא בעצמו למלחמה, מיעקב, פרשת וישלח מען האט שוין געלערנט נישט לאנג, ער האט זיך צוגעגרייט למלחמה אויכעט, האט משה רבינו געדארפט ארויסגיין אויף די מלחמה, איי ווען דאווענען ער דאווענען דארטן ווי מ'האט שוין געלערנט פריער ביי קריאת ים סוף אז בשעת אידן זענען געווען א ביוטיפול געשמאקע ראיה וואס מען זעט בשעת אידן זענען געווען אין זייער ענגן מצב אזוי ווי דא ביי מלחמת עמלק די מצרים זענען געווען לאחוריהם זיי לויפן זיי נאך און די ים איז געווען לפניהם עס איז נישטא וואו צו גיין און משה האט זיך געשטעלט מתפלל זיין רבונו של עולם וואס טוט מען דא האט דער אויבערשטער ביי אים געמאנט שטייט אין קאפיטל י ד אין פסוק ט ו, מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו, ס'איז נישט קיין צייט אויף דאווענען, יעצט גייט, ווי רשי איז מפרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לשון פון רשי, לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה, גייט, די וואסער וועט זיך שפאלטן פאר אייך, און דעריבער, כאטש משה האט געהאט די טעמים פארוואס ער אליין איז נישט געגאנגען במלחמה, ער האט דאך די טעמים, ער האט דאך די טעמים וואס איז געווען דא, און די חשבונות זענען געווען נישט צוליב זיך, נאר ווי עס איז מתאים לטובת המלחמה ונצחונה, אז מען זאל שיקן די יונגע חברה מיט אלץ אלס א מלחמה טבעית, אז ער זאל זיין שרוי בתענית און מתפלל זיין בראש הגבעה, ער גיבט זיי דעם כח פון ראש הגבעה, סיי ביי תפילה און סיי ביי זיי קוקן אויף אים און זיי זעען אים, כנל בארוכה, און דערצו נאך האט ער באווארנט, ומינה אחר תחתיו, ער האט דאך געשיקט איינעם, וועמען האט ער געשיקט? שלוחו של אדם כמותו, וואס אין אן אנדער פאל וואלט דאס געווען א הנהגה מתאימה פאר משה רבינו, אין יעדן אנדער פאל איז עס מתאים, משה רבינו דארף נישט זיין געמישט אין אלע זאכן, ער קען מאכן א שליח, שלוחו של אדם כמותו. אף על פי כן, מען גייט ענטפערן די שאלה, וואס איז דא געווען פארוואס ווייטער נתעצל, ער איז דאך נישט נתעצל, איז דאך זייער גוטע סיבות פארוואס ער איז נישט געגאנגען, זאגט דער רבי אף על פי כן, וויבאלד אז דא רעדט זיך וועגן א ציווי השם, ווערט משה'ס הנהגה גערעכנט אלס. אן ענין פון נתעצל לגבי דעם אופן ההנהגה וואס פאדערט זיך במצוה, די גרייטקייט און זריזות צו טון א מצוה, דאס וואס עס דארף זיין. ומהאי טעמא איז זיין עונש געווען מידה כנגד מידה, נתייקרו ידיו, אז עס איז אים געווען שווער אויך דאס וואס ער האט יא געטון אלס השתתפות במלחמה, דו ביסט נישט געגאנגען אליין אין די מלחמה, דו ווילסט זיך דא העלפן מיט די הענט, איז געווארן מידה כנגד מידה, דאס וואס ידיו פרושות השמים בתפילה. סאו אין דעם ענין וויבאלד אז ס'רעדט זיך דא וועגן דעם ענין פון א ציווי השם, ווערט משה'ס הנהגה גערעכנט אלס א ענין פון נתעצל, ס'ווערט נאר גערעכנט אזוי, עס איז גארנישט קיין נתעצל, ער האט ריכטיגע חשבונות מיט אלץ פארוואס ער דארף נישט גיין, אבער למעשה בפועל, איז וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן א פאדערט זיך ביי מצוה, אז זאל זיין גרייטקייט און גלייך גיין און טון די מצוה. און דער רבי לייגט צו אין הארה פופציק ועל דרך שמצינו באברהם, וישכם אברהם בבוקר, נזדרז למצוה, ויחבוש, הוא בעצמו, ולא ציווה לאחד מעבדיו. אות ח' ויש להוסיף בזה ביי משה איז אויך נישט געווען שייך חס ושלום ענין פון חשבונות בשעת ער האט א ציווי השם דער רבי גייט אריינגיין נאך טיפער אז ווען משה האט א ציווי פונעם אייבערשטן וואלט נישט געווען ביי אים קיין חשבונות ער וואלט געגאנגען דער ערשטער טאקע אפילו מען דארף דאווענען אפילו ס'איז איבער איבער זעכציק יאר ער וואלט יא געגאנגען ווי וועסט וואס דא איז דער דער דער ענין געוואלדיג אין אות ח' וואס דער רבי וועט ארויסברענגען בנידון דידן געפינט מען נישט אין פסוק אז דער אנזאג צא הילחם בעמלק איז געווען א ציווי מפורש, ס'איז נישט געווען קיין ציווי מפורש, וואס איז געווען? וואס זעהן מיר? שטייט ויבא עמלק וילחם בישראל, ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק, ווערט גארנישט דערמאנט אז דער אייבערשטער האט געהייסן, איז געווען, איז נישט געווען קיין ציווי מפורש פון אויבערשטן אויף צו ארויסגיין זיך שלאגן. ולכן יש לומר אז ווען עס וואלט געווען אזא ציווי ווען דער אייבישטער וואלט געזאגט ויבא עמלק וילחם עם ישראל ויאמר הקדוש ויאמר השם אל משה צא הילחם בעמלק און משה גייט און שיקט יהושע'ן ער וואלט דאס נישט געטון יעמאלט יש לומר אז ווען עס וואלט געווען אזא ציווי וואלט משה אליין גלייך מקיים געווען דעם ציווי און ער וואלט געגאנגען אליין באלד אזא ציווי פונעם אויבערשטן אויף דעם איז נישט געווען, נאר משה רבינו זעט אז ויבוא עמלק רועה ישראל האט דאס געטון ווי א דבר המובן מאליו, וואס איז דאס מובן מאליו? בשעת גוים פאלן אן אויף אידן דארף מען ארויסגיין למלחמה להגן על ישראל, דאס איז וואס מען דארף טון, אבער נישט ער אליין האט געדארפט גיין. דער רבי זאגט אין הארה זיבן און פֿופֿציק להעיר שעל דרך שעל דרך ההלכה הרי מלחמת עמלק אז היתה מלחמה דעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם מ'דארף זיך שלאגן מיט איינעם וואס קומט זיי מיצר זיין שמלחמת מצוה זו אין המלך צריך ליטול בה רשות מבית דין און מ'גייט ארויס וואס אז משה רבינו זעט אז ויבוא עמלק דארף מען ארויסגיין גלייך למלחמה להגן על ישראל יש לומר אז אויך לפי המסקנה אז עמלק האט געקענט מלחמה האבן נאר מיט די נאר מיט די נחשלים אחריך שטייט דאך קלאר אין פסוק אז וועמען ער האט געכאפט נחשלים די וואס זיך נאכגעשלעפט די וואס האבן געזינדיגט און דער ענן האט זיי ארויסגעווארפן פון פון דעם ענן נאר אין זיי האט ער געקענט האבן א מלחמה מיט די אידן וואס זענען געווען מחוץ לענן און וואס שטייט אין פרשת כי תצא, האט משה רבינו געהאלטן אז מען דארף באלד ארויסגיין פארטיידיגן די אידן, וועלכע אידן זיי זאלן נאר זיין, און ווי עס איז געווען הנהגת משה נאך זייענדיג אין מצרים, אז גלייך נאכדעם ווי ויגדל משה ויצא אל אחיו, ערשט געלערנט נישט לאנג, איז ווי נאר וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, האט זיך משה רבינו נישט גערעכנט מיט די דרגה פונעם איש עברי, ער גייט נישט מאכן קיין חשבונות ווער דאס איז, ס'איז א איד, ויך את המצרי. און דעריבער וויבאלד משה האט דאס געטאן ווי א דבר המובן מעצמו, נישט אלס א קיום פון א ציווי מפורש מה', נאר א נשיא בישראל זעט אז ס'איז אנגעקומען גויים און מ'דארף ארויסגיין זיך שלאגן מיט זיי, האט ער גלייך געשיקט איינעם. האט ער אנגענומען אז דא פאדערט זיך נישט א סדר הנהגה אן חשבונות אזוי ווי ביי א ציווי מפורש. דערפאר איז ער נישט געגאנגען. האט ער בעסער געטאן דעם ענין פון דאווענען און מיט די הענט אויפגעהויבן האבן די אידן געקענט זען, און ער האט געשיקט יהושע'ן אז ער זאל עס טאן. הנהגה טבעית, א מלחמה טבעית. ביי דעם אויבערשטן אבער, בלייבט דאך אבער שווער פארוואס עס שטייט ווייטער נתעצל, ביי דעם אויבערשטן אבער האט זיך דאס גערעכנט אלס א ענין פון נתעצל במצוה, דערפאר זאגט רשי לייגט צו נתעצל במצוה, ליגט באהאלטן אין רשי אין יעדן אות אין יעדן ווארט א גאנצע זאך וואס וואס רשי האט דא געמיינט וואס רשי האט דא באהאלטן, און דער רבי נעמט ארויס און געפינט וואס רשי האט דא געוואלט זאגן. ביי דעם אויבערשטן האט זיך עס גערעכנט אלס א ענין פון נסתעצל במצוה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איין און זעכציק אז אין דברי דוד, אין דברי דוד דארט ברענגען אנדערע מפרשים זאגן זיי שהמצוה שנתעצל בה משה היא בבחירת האנשים, נישט וועגן ארויסגיין די מלחמה, די בחירת האנשים שעשה על ידי יהושע, אבל בפשוטו של מקרא אין שום רמז ועצם בחירת האנשים נחשבת לא להכשר מצוה כי אם למצוה, און רשי האט דאס געדארפט מפרש זיין אז. אז דער קלייבן די מענטשן דאס איז געווען דער פראבלעם נישט דער נישט ארויס גיין צו די מלחמה אקעי ביי דעם אויבערשטן אבער האט זיך דאס גערעכנט אלס אן ענין פון נתעצל במצוה ווארום ווען גוים קומען מלחמה האבן מיט אידן איז דאס אפילו פאר מתן תורה א מצווה און א מצווה הכי גדולה צו ארויסגיין במלחמה להגן על ישראל האט משה געדארפט ארויסגיין און זיך שלאגן מיט זיי און עס דארף געטון ווערן אן קיינע איבערטראכטונגען און אן קיינע אויסרעכענונגען, הגם בנידון דדן איז נישט געווען דערויף א ציווי פונעם אויבערשטן, דא איז געווען די גאנצע מעשה, איז דער גאנצער נתעצל איז אויף א אנדער סארט אופן מיט א ליכטיגערן אופן און פארשטאנדיג וואס דא טוט זיך, וואס איז געווען נתעצל במצוה, ער האט געטאן וואס מען דארף הונדערט פראצענט, אבער ביי דעם אויבערשטן קומט אויס אז ס'איז געווען נתעצל במצוה, האט געדארפט אליין ארויסגיין, מען קומט זיך טשעפען מיט א אידן, דו דארפסט גיין גלייך אליין, אזוי ווי ער האט געטאן ביי די אנדערע מלחמות. אות ט, אות ט, זייער געשמאק פארשטאנדיג אלץ וואס רשי איז משנה פון דארטן ביז דא ס'איז נישט געווען קיין נתרשל ס'איז געווען נאר נאר נתעצל רשי דארף נישט אנקומען צו נאך א פירוש ווייל דער פירוש פון נתעצל איז אינגאנצן אנדערש ווערט פארשטאנדיג ווי מ'לערנט לכתחילה אין רשי רשי זאגט דא ארויס קלאר וואס דא איז געווען אז ביים אמת האט משה רבינו געטון אלץ וואס ער האט געדארפט הונדערט פראצענט ביים אייבערשטן קומט דאס אויס אז ניין אז ער האט געדארפט ארויסגיין אפילו איך האב אים נישט אנגעזאגט ס'איז נישט געקומען קיין ציווי פונעם אייבערשטן משה רבינו אליין ויבא עמלק וילחם עם ישראל האט ער גלייך גערופן יהושען און געהייסן גיין אן ציווי פונעם אויבערשטן, שפעטער ווערט דערמאנט אז דער אויבערשטער האט געזאגט מחה תמחה זכר עמלק מיט די אלע אנדערע זאכן. אות ט וועט ארויסקומען די הוראה נפלאה, ווי געזאגט פריער, די הוראה וואס קומט ארויס אין עבודת האדם. אות ט, פון דעם פירוש רשי איז דא א הוראה נפלאה אין עבודת האדם. ס'איז מובן אז דאס וואס יעדער ענין און פרט אין תורה איז א הוראה נצחית, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק י ז, יעדע זאך וואס איז דא אין תורה, אפילו אין די סיפורים אין בראשית און אלע סיפורים, איז דא א ענין פון הוראה נצחית, בכל הזמנים ובכל המקומות, איז דאס באופן מיוחד ביתר שאת וביתר עז, אין דעם ענין פון מלחמת עמלק איז דא א הוראה מער ווי אין אנדערע זאכן וואס עס שטייט אין תורה, און ווי דאס דריקט זיך אויס בכמה עניינים, דריקט זיך אויס אין כמה עניינים, ומהם, דער רבי וועט ברענגען אפאר עניינים, צוויי זאכן וואס ס'ווייזט אז ביי די מלחמת עמלק קען מען זיך אפלערנען פון דעם און ס'איז א הוראה נצחית מער ווי ביי אנדערע זאכן, א' דער ציווי מפורש שטייט קלאר אין אונזער פרשה כתוב זאת זכרון בספר, דער אייבערשטער הייסט משה רבינו אריינשטעלן אין תורה דעם ענין פון מלחמת עמלק, דאס הייסט אז דער עילוי און מעלה פון א זכרון בכתב מצד דעם וואס די כל שכתוב בתורה א דבר הווה נצחי, יעדע זאך וואס שטייט אין תורה איז דאס א דבר נצחי, איז דאס ביי מלחמת עמלק ביתר תוקף ועילוי, פארוואס? די תורה שטייט אלץ וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, אלץ וואס משה רבינו האט געשריבן, וואס משה רבינו האט איבערגע'חזר'ט אין דברים וואס איז געווען מיט די אידן פון ווען זיי זענען ארויס מצרים ביז זיי זענען געקומען צו אריינגיין אין ארץ ישראל מיט אלע זאכן, אבער דא אין די איינציגע זאך וואס עס שטייט, שטייט קלאר כתוב זאת זכרון, דאס דארף ווערן פארשריבן אין תורה, עס דארף ווערן פארשריבן אין תורה ווייל אין דעם ליגט א מורא'דיגע הוראה נאך מער ווי אין אנדערע זאכן. איז דאס ביי מלחמת עמלק ביתר תוקף ועילוי, וויבאלד ס'איז דא אויף דעם א ציווי מיוחד כתוב זאת זכרון. ב. אין דיבור השם גופא ווערט אנגעזאגט. געוואלדיג, אין אונזער סוף פרשה וואס שטייט דארטן קלאר מיט א הדגשה אויף דעם ענין של תמידי ונצחי, אז ס'איז א תמיד'דיגע זאך און א נצחי'דיגע זאך, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. ס'איז נישט נאר וואס איז געווען איינמאל, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זעה איך אז ס'דא א ענין פון א תמיד און נצחי אין אלע ערטער און אין אלע צייטן. ביז אז דער ענין הנצחיות שבמלחמה זו זאגט זיך ארויס אין א ציווי כפשוטו, שטייט קלאר וואס דאס איז, ס'איז א מצוות עשה מן התורה. דער רבי ברענגט אראפ לשון הרמבם אין הלכות מלכים אז לזכור תמיד מעשיו הרעים. לשון הרמבם הלכות מלכים, ועל דרך זה כתב במנין המצוות שבראש ספר היד. מצות עשה ק פ ט, שרייבט ער לזכור תמיד מעשיו הרעים, און ס'איז א מצוה לזכור מעשה עמלק בכל יום לכמה דעות. פון דעם איז מובן אז נישט בלויז דער תוכן פון מלחמת עמלק איז אן ענין נצחי בעבודה רוחנית, נישט נאָר דער תוכן פון מלחמת עמלק, נאָר אויך דער אופן המלחמה, וואָס מ'האָט גערעדט ביז יעצט, ווי די מלחמה דאַרף געפירט ווערן, איז א הוראה נצחית, מיט אָפּלערנען פון דאָ דעם ענין וואָס משה האָט נישט געטאָן, ווי מ'דאַרף יאָ טאָן היינטיגע צייטן. און נאָך מער איז עס נוגע אין דעם זמן פון עיקבתא דמשיחא וואָס מ'קען זיך אָפּלערנען פון דעם, ווי עס שטייט אין תרגום יונתן. א קלארער תרגום יונתן בן עוזיאל, בפירוש מלחמה להשם בעמלק מדור דור, אזוי שטייט דער לשון, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, שטייט אז איינער פון די דריי כללות'דיגע דורות פון מחיית עמלק איז דרא דעיקבתא דמשיחא, אזוי שטייט קלאר אין תרגום יונתן, תרגום יונתן בן עוזיאל זאגט אז אין אלע דורות איז דא דער ענין פון מלחמה להשם בעמלק, איז איינס, דער צווייטער איז, ער זאגט ס'איז דא דריי, דער צווייטער איז אין דור דעיקבתא דמשיחא וואו מיר געפינען זיך, דאך א ספעציעלע יעצט מער ווי אין אלע דורות אז דארף זיין דער ענין פון פון מחיית עמלק און און דער דער דריטער דור איז דור דלעתיד לבוא נאך וואס משיח עט קומען עט אויך דארפן זיין דער ענין פון מחיית עמלק אות יוד וועט מען דאס פארשטיין דורך באווארענען נאך א שאלה כללית אין דעם ענין צו דאס פארשטיין וואס מיינט קלאר דעם ענין וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם מאורע אין היינטיגע צייט אין אונזער לעבן און פרעגן נאך א שאלה נאך דעם וועט ווערן קלאר דער גאנצער ענין צוליב וואס בכלל א געוואלדיגע שאלה

די גמרא דערציילט אין בבא בתרא אז אפילו בגנות בהמה טמאה רעדט אויך נישט דער פסוק, און אז ס'רעדט זיך נישט וועגן א הלכה קלאר, ווי ס'שטייט אין די עס שטייט דאך אין תורה קלאר אין פרשת ויקרא און אין אנדערע שטייט דאך קלאר ואת החזיר כי מפריס פרסה וגרה לא יגר טאר מען אים נישט עסן, שטייט נישט דארטן ואת ה ואת הבהמה שאינה טהורה, ביי נח'ן ווען די תורה איז נישט קיין הלכה די תורה דערציילט אונז וואס נח האט אריינגענומען אין תיבה שטייט את הבהמה עיקם הכתוב שמונה אותיות און ואת הבהמה אשר איננה טהורה ווערט נישט דערמאנט טמאה מען וויל נישט מבזה זיין די בהמה פארוואס דארף עס מבזה זיין אז ס'פעלט נישט אויס על אחת כמה וכמה וועגן מענטשן בפרט בני ישראל פרטי פרטיות משה רבינו וואס דער רמבם זאגט אין פירוש המשניות פון רמבם אין סנהדרין זאגט ער דארטן אין יסוד הז' אין פרק חלק, זאגט דער רמבם, נבחר מכל מין האדם, דערציילט אונז די תורה אז וידי משה כבדים ווייל נתעצל במצוה, פארוואס דערציילט אונז די תורה? פון דעם גופא איז מובן אז אויך דאס איז א הוראה נצחית, דערפאר מוז אונז די תורה דערציילן אין דער מלחמה רוחנית מיט עמלק שבכל דור ודור, די מלחמה אין די מלחמת עמלק, וואס איז עמלק? ווער איז עמלק? ווי דער רבי גייט מסביר זיין וואס דאס איז, דער ביאור בזה. עמלק האט במלחמתו געקענט פוגע זיין נאר די אידן ביי וועמען ס'איז געווען א חלישות אין אמונת השם. עמלק האט נישט געקענט אנרירן א אידן וואס ער איז אין דעם ענן און ער איז פיין, אלץ איז פיין. איינער וואס האט געזינדיגט און דער ענן האט אים ארויסגעווארפן, אים האט עמלק געקענט אנקומען. כנזכר לעיל, שטייט אין פסוק אין פרשת כי תצא, ויזנב בך נאר כל הנחשלים אחריך, די וואס האבן זיך נאכגעשלעפט נאך דיר, די ארויסגעווארפענע פון דעם ענן, וואס דאס מיינט ווי רשי טייטשט, חסרים כח, מחמת חטאם שהיה הענן פולטן, דער ענן האט זיי ארויסגעשפיגן. נאר די, נאר די וואס זענען געווען מחוץ לענן, אבער די אידן וואס האבן זיך געפונען אינעווייניג, זיי האט עמלק נישט געקענט אנרירן. דער תוכן און ענין דערפון ברוחניות איז בכל הדורות. אין אלע דורות איז דא דער ענין וואס איז דא די אידן וואס זענען אין דעם ענן, ליידער אידן וואס זענען נאך דערווייל נישט אין די מנין, וואס מען דארף טון מיט זיי. רובם ככולם פון בני ישראל געפינען זיך בתוך הענן, אין גבול און אינעווייניג, אין גבול און אינעווייניג פון דעם ענן. וואס איז דער גבול? דער גבול און אינעווייניג פון תורה און מצוות, ובכלל זענען פארבונדן מיט'ן אויבערשטן, יעדערער לפי מעמדו ומצבו. און דער ענן תורה ומצוות איז מגין אויף אידן פון אלע רוחות זרות וואס בלאזן פון חוץ לתחום הקדושה, ס'דא ווינטן וואס ס'בלאזט, איז דער ענן גיט אכטונג אויף זיי, וואס איז דער ענן? דער ענן איז תורה ומצוות איז מגין אויף זיי, בפרט פון עמלק איז זיכער אז ער גיט אכטונג אויף זיי, וואס ברענגט קרירות, ווי די לשון איז אשר קרך, וואס אשר קרך, פשוט מיינט אשר קרך האט דיר געטראפן, און אשר קרך טייטשט דאך אפ אין אין תנחומא, און ער ברענגט אראפ אין תורה אור דער אלטער רבי, וואס שטייט דארטן אשר קרך, ער קילט דיר אפ, אשר קרך אין ענייני יהדות. אבער עס זענען, עס זענען, דאס איז רוב אידן, עס זענען דא אידן וואס מסיבות שונות זענען זיי נישט בתוך הענן, זייער סדר החיים איז לעת עתה נאך נישט אינגאנצן בהתאמה צו די הוראות התורה, ס'שטימט נישט נאך אלץ זייער גאנצע הנהגה מיט די תורה, און דערפאר קען עמלק, וואס עמלק איז בגימטריא ספק, עמלק איז קומט אויס די זעלבע אותיות ווי ספק וואס איז צוויי הונדערט און צוואַנציק, האבן צוויי הונדערט און פֿערציק. צוויי הונדערט און פֿערציק האבן א צ, ממילא קען עמלק האבן א צוטריט צו זיי און אריינווארפן אין זיי ספיקות וכו'. ספיקות אין וואס? ספיקות אין אמונה ויכולת השם און קרירות אויכעט אשר קרך אין עניני קדושה. סאו עמלק קען כאפן די אידן וואס זייער הנהגה דערווייל איז נישט אינגאנצן בהתאמה צו די הוראות פון תורה, קען עמלק וואס ער איז ספק, ער ווארפט אריין א ספק, ספיקות אין אמונה, און קרך ער מאכט זיי קאלט אין עניני קדושה. קען דעריבער געמאלט זיין אז אזא איד וואס געפינט זיך בתוך הענן, יעצט קומט די הוראה, קען דאך געמאלט זיין אז אזא איד וואס געפינט זיך בתוך הענן זאל טראכטן ביי זיך, ער זאל מאכן א חשבון נפש, וואס פאר א שייכות האב איך מיט די וואס געפינען זיך מחוץ פון דעם ענן? ער רעכנט אז יענע אידן האבן נישט קיין שייכות צו אים. און ער מאכט דעם חשבון ווייטער, בשלמא די וואס זיינען בתוך הענן, זיי לערנען תורה און זיינען מקיים מצוות, נאר עס פעלט זיי אין דער שלימות שבזה, אדער אפילו אן איש פשוט, וואס איז אין די דרגה פון חוטב עציך און שואב מימיך וואס עס שטייט אין פרשת ניצבים, איז אין הכי נמי אז פאר אים, זייענדיג פון די ראשיכם און שבטיכם, איז דאס לפי דעתו א ירידה האבן צו טון מיט אזא אידן. און אים ארויסהעלפן אין זיין מצב. ער איז א פיינער איד, ער איז אין ענן, ער טוט וואס ער קען, אבער ער איז אן איש פשוט, און ער קען אים אויפהייבן אביסל, ער קען אים לערנען מיט אים, ער קען אים ברענגען צו אסאך הייכערן מצב. אבער אף על פי כן, הגם ער זאגט אז ס'איז א ירידה פאר אים, אבער טוט ער דאס. פארוואס? וויבאלד אז סוף סוף רעדט זיך דאך וועגן א איינעם וואס געפינט זיך מיט אים אין איינעם בתוך הענן, וועט ער עס טון. אבער דער חשבון גייט ווייטער, וואס פאר א שייכות האט ער, אזוי טענה'ט ער, צו דעם וואס געפינט זיך מחוץ לענן רחמנא ליצלן? מיט אים וויל ער נישט האבן צו טון, איך האב מיט אים קיינע געשעפטן נישט, איך האב מיט אים קיין שייכות נישט, לכל היותר וועט ער יא עפעס טון, איך ווייס וואס צו טון, לכל היותר וועט ער מוסיף זיין לזכותו בלימוד התורה, אדער אין עבודת התפילה וכיוצא בזה, מאכן א זכות אז יענער זאל צוריקקומען און זיין ווי ס'דארף צו זיין. אבער צא הלחם? ארויסצוגיין פון די כותלי בית המדרש אדער פון די כותלי בית הכנסת און זיך אוועקלאזן און זוכן א צווייטן אידן אין א סביבה וואס איז מחוץ לענן, א מקום וואס איז נישט קיין מקום פון יראת שמים, און גיין דארטן משפיע זיין אויף אים, דאס האט לכאורה גאר קיין ארט נישט, דאס קען א איד מאכן א חשבון. ווער רעדט נאך אויב ער איז א, דער רבי גייט נאך טיפער, ווער רעדט נאך אויב ער איז א איד וואס איז אין א דרגה פון תורתו אומנותו, אויף וויפיל דאס איז שייך בזמן הזה, דער רבי לייגט אין הערה זעקס און זיבעציק, ועל פי ההלכה שבפיקוח נפש, גם מי שתורתו אומנותו מפסיק ומציל, ואפילו בספק וספק ספיקא, שטייט אין שלחן ערוך און דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין שלחן ערוך, אורח חיים סימן שין כף טית, אויף וויפיל דאס איז שייך בזמן הזה זאל זיין תורתו אומנותו, איז זיין סברה און טעם השלילה נאך גרעסער און שטארקער. נאך שטארקער ווי געזאגט ביז יעצט, היתכן צו מפסיק זיין פון אזא אופן אין לימוד התורה? ווי קען עס זיין? ארויסגיין צו די וואס זענען מחוץ לענן, בכדי צו מגן זיין אויף זיי פון די עמלק'ס, שטארקן זיי אין זייער אמונה, דערווייטערן זיי פון א חטא, און באווירקן זיי צו מקיים זיין נאך א מצוה. וואסערע שייכות האט עס מיט אים? דער לשון איז היתכן צו מפסיק זיין פון אזא אופן אין לימוד התורה, פון תורתו אומנותו, און ארויסגיין זוכן אזא מענטשן. יעצט קומט די הוראה, אויף דעם האט מען די הוראה, פון דער ערשטער מלחמה ביי אידן, און דא קומט אריין די הערה זעקס און זיבעציק נישט פריער, ועל פי ה, אויף דעם האט מען די הוראה, ועל פי ההלכה שבפיקוח נפש גם מי שתורתו אומנותו מפסיק ומציל, ואפילו בספק וספק ספיקא, שטייט אין טור שלחן ערוך און אלטער רבי אין אורח חיים. אויף דעם קומט די הוראה פון דער ערשטער מלחמה ביי אידן ארויסגייענדיג פון מצרים, דאך זי איז די תורה דאך א הוראה נצחית, בפרט נאך פון די מלחמה פון עמלק וויבאלד אז דארטן שטייט כתוב זאת זכרון, דער אייבישטער הייסט אריינשטעלן אין תורה וואס עס שטייט אין תורה איז נצחי אין יעדן דור און אין יעדן זמן און אין יעדן איינעם. מילא לערנט מען ארויס פון די ערשטע מלחמה ביי אידן ארויסגייענדיג פון מצרים מלחמת עמלק א הוראה אין דעם אלעם וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט בשעת עמלק קומט און פארטשעפעט זיך מיט א אידן וואס געפינט זיך טאקע מחוץ לענן אפילו אויב זיין געפינען זיך דארט איז באשמתו פון דעם אידן. איז נישט קיין לאהל, פארוואס האט דער ענן ארויסגעשטופט, ארויסגעשפיגן? מחמת חטאים. דארפן די אידן וואס געפינען זיך בתוך הענן ארויסקומען פון דארט, בכדי צו מגין זיין אויף דעם אידן אין זיין מלחמה קעגן עמלקן. דאס קען מען זיך אפלערנען פון דעם, פשוט כפשוטו. דאס איז אונזער עבודה און דאס דארפן מיר טון. ואדרבה, ווער דארפן זיין בעיקר די וואס טוען עס? די וואס דארפן ארויס צו באשיצן אידן פון עמלק, איך ווייס דאס דארף עס טון, די יראי חטא. אין הערה זיבן און זיבעציק, די מצוה בגדול, שטייט קלאר אין רמב ם אין הלכות שבת, אין טור שלחן ערוך, אין אלטן רבינ'ס שלחן ערוך סעיף י ג, שטייט קלאר, מצוה בגדול, די יראי חטא וואס דווקא זיי האבן דעם כח צו לוחם זיין מלחמת עמלק, און דער עומד בראש המלחמה איז דער יהושע, ווען וועמען מען האט אנגעזאגט בחר לנו אנשים וצא מן הענן הילחם בעמלק, וואס יהושע איז דאך געווען, ער האט דאך א טענה אז ער איז תורתו אומנתו, שטייט קלאר אויף יהושע און שטייט אין פרשת כי תשא, לא ימש מתוך האוהל, דאס מיינט תורתו אומנתו, ער איז געזעצן מיט משה רבינו א גאנצע צייט און געלערנט, און ער האט געדארפט אנפירן די מלחמה, איז צא, גיי ארויס פון דעם ענן און הילחם, פאר וועמען? פאר אידן וואס דער ענן האט זיי ארויסגעשפיגן צוליב זייערע חטאים. און די תורה איז מוסיף נאך מער, ס'איז נאכנישט געענדיגט, אז אפילו משה, וואס ער האט בעצם ובפנימיות אנגעפירט די גאנצע מלחמה, ער האט אנגעפירט מיט די מלחמה, ער האט ממנה געווען יהושע'ן אלס שלוחו צו פירן די מלחמה, און ער האט אליין געפירט די מלחמה ברוחניות, בתפילתו, ווי ס'שטייט ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ער איז דעם גאנצן טאג געווען שרוי בתענית, און איז געשטאנען וידיו פרושות השמים בתפילה. און ער האט דורכדעם גע'פועל'ט דעם וגבר ישראל, האט אבער טראץ דעם אלעס, נוסף על כל זה, אליין געדארפט ארויסגיין און זיך משתתף זיין אין דער מלחמה, ממש פשוטו כמשמעו, ווי מ'האט פריערט געזאגט, דאס מיינט דער נתעצל, אז ס'קומט צו אזא מלחמה, דארף דער, דארף משה רבינו אויכעט ארויסגיין. איי דאווענען? ער האט געקענט דאווענען אין די מלחמה דארטן אויכעט. און מזה איז די הוראה אויך צו א גדול, צו יעדן איינעם און אפילו צו א גדול. עס איז נישט גענוג השתתפות רוחנית אין דער מלחמה בעמלק בכל דור, ער'ט זיצן און לערנען, ער'ט דאווענען, ער'ט אין זינען האבן יעדן איינעם וואס איז נעבעך ארויסגעפאלן פון דעם ענן אז דער אייבערשטער זאל אים מעורר זיין מיט א תשובה מיט דעם, ער קען זיך נישט מסתפק זיין מיט דעם וואס ער וועט זאגן א קאפיטל תהילים אז די אידן זאלן זיך אומקערן צו אידישקייט, אף על פי וואס דאס איז אן הכרח און גבוה על גבוה וכו' וכו', זיכער, זאגן תהילים איז א גרויסע זאך און ס'ט און ס'העלפט, אבער דא, ס'איז אויך נישט מספיק ער זאל שיקן זיינע שלוחים אויף דעם, נאר ער דארף אליין ארויסגיין און טון, דער רבי רעדט דא הוראות צו א גדול אויכעט, אפילו א גדול, דארף ער אליין ארויסגיין און טון וואס איז נויטיג צו מגין זיין אויף אידן. ועל ידי הנהגה זו, דורך דעם וואס מ'זאל זיך פירן מיט די הנהגה, אז מ'גייט נישט מיט חשבונות וטעם ודעת, ווארף אוועק אלע חשבונות, אף על פי וואס זיי זיינען דקדושה, אפילו משה רבינו איז זיכער געווען דקדושה, און דערצו האט דער אייבישטער נישט געווען צופרידן, און ער ווערט אנגערופן נתעצל, ס'איז אן אנדער סארט נתעצל אבער ס'איז נתעצל במצוה, ממילא אף על פי וואס זיי זיינען דקדושה דער טעם ודעת דארף מען ארויסגיין פון דעם אויכעט, אין דעם מחה תמחה זכר עמלק ווי ס'שטייט אין פרשת כי תצא פירט זיך דער אויבערשטער אז מ'גייט אין אז מ'גייט אן חשבונות און מ'גייט אריין אין דעם מחה תמחה זכר עמלק און מ'גייט ארויס זוכן די אידן וואס מ'דארף זיי צוריק אריינברענגען אין ענן פירט זיך דער אויבערשטער אזוי אויך אין דעם מחה אמחה זכר עמלק מיר טוען דעם מחה תמחה און דער אויבערשטער וועט טאן דעם מחה אמחה ווי ס'שטייט אין אונזער פרשה אין סוף פרשת בשלח העכער פון חשבונות און מדידות והגבלות וועט דער אייבישטער אויך ווען מיר טוען עס, און איז מדלג, וואס איז העכער פון אלע חשבונות, ער איז מדלג אויפן קץ, ער ווארט נישט אויפן קץ, ער איז מדלג, שפרינגט אריבער דעם קץ, און ברענגט די גאולה העתידה, וואס דעמאלט וועט זיין השם שלם והכסא שלם, שטייט קלאר אין היינטיגע פרשה דארטן, כי יד על כס קה. זאגט רש"י, וואס שטייט דא יד, ס'דארף שטיין יד על כסא און יוד קיי ואו קיי. זאגט רש"י, דער שם, ווייל דער שם איז נישט שלם און דער כס, דער כסא איז נישט שלם, ס'איז נאר כס און ס'איז נאר יוד קיי. ביז ווען? וואס יעמאלט וועט זיין דער שם שלם ווען ס'וועט ווערן מחיית עמלק אינגאנצן, דער אייבישטער ברענגען די גאולה העתידה וואס דעמאלט וועט זיין השם שלם והכסא שלם בקרוב ממש ובעגלא דידן.